די וואך פרשת משפטים הייבט אן גלייך מיט די מצוה כי תקנה עבד עברי, איז דא אויף דעם א קשיא אז וואס עפעס הייבט מען אן פונקט די עבד עברי איז דא וויכט וואס האט געגנבעט די עבד עברי עבד עברי האט דאך געגנבעט וואס הייבט מען אן מיט דעם וואלט געדארפט אנהייבן מיט די חשוב'ערע מצוות וואס שטייט שפעטער נישט קיין מצוות וואס קומט א מצוה הבאה בעבירה א מענטש וואס האט געגנבעט און מען האט אים געדארפט פארקויפן, וואס הייבט מען נישט אן מיט עפעס חשוב'ערע וויכטיגערע מצוות, איז ווערט אראפגעברענגט פון רבי שמחה זיסל פון קעלם האט ער געזאגט אז אונז מאכן א גרויסע טעות אויב טאקע די תורה וואלט געווען בידי אדם פשוטע מענטשן וואלטן געזאגט אז מען דארף אנהייבן מיט די חשוב'רע זאכן ביי די אייבישטער נישטא אזא זאך דאס איז חשוב דאס איז נישט חשוב אז ס'איז דא א איד וואס האט געגנב'ט, האט נישט גענוג פרנסה פאר אינדערהיים, געגנב'ט, מען האט אים פארקויפט, אזא מענטש, דאס איז די וויכטיגסטע ביי די אייבערשטער, איינער וואס געט זיך נישט קיין עצה, מען דארף אים ארויסהעלפן, דארף אים אוועק שטעלן אויף די פיס, דאס איז די וויכטיגסטע ביי די אייבערשטער, די זענען די ערשטע, פארדעם די עבד עברי איז דווקא די ערשטע, דאס איז צו ווייזן דאס איז חשוב ביי די אייבערשטער אז מען זאל אוועק שטעלן איינער וואס איז נישט אזוי אוועק געשטעלט העלף אים צו פאר ער פאלט אראפ נישט שפעטער ווען ער ווען ער איז שוין ווייט ווייט פון אידישקייט דעמאלטס וועסט אים וועסט אים גיין געבן א קלאפ אויף פלייצע פארקערט ער הייבט זיך אן אביסל צו שאקלען האט אביסל צו שווערע נסיונות גיב אים א כאפ צו העלף אים צו נעם אים אריין ביי דיר אינדערהיים העלף אים קומען ארבעט געב אים ער זאל האבן וואס צו טון, ער זאל האבן מיט וואס צו שפייזן זיין משפחה, דו וועסט אים קענען העלפן ער זאל נישט פאלן ווייטער און ווייטער, דאס איז די וויכטיגסטע וואס די אייבערשטער פון פרשת משפטים, דאס איז די זעלבע זאך אויך זעט מען אויך ביי די די רמז פארשטייט זיך ביי מחצית השקל, אויף וואס מען געבט א מחצית השקל, נישט קיין גאנצע, אלע מפרשים פרעגן, ווייל ס'איז פונקט די זעלבע זאך, די אייבערשטער זוכט נישט די גאנצע, די אייבערשטער זוכט נישט די שלימות, די אייבערשטער האט נישט א חשיבות פון די שלימות, די אייבערשטער האט א חשיבות פון די זאכן וואס א מענטש מוטשעט זיך, א מענטש איז נישט בשלימות, א מענטש ס'פעלט אים דארטן, ער איז חסר אין דעם, דווקא דארטן, דווקא דאס וויל די אייבערשטער האבן, דווקא דאס איז חשוב ביי די אייבערשטער. וועגן דעם אויך ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם שטייט אין זוהר הקדוש, איך האב עס נישט געזען אינעווענדיג אבער שטייט דא רזא דגלגולייא דא ליגט די סודות פון גלגול איז דא אויף דעם שוין אסאך געזאגט געווארן אבער איך טראכט לויט דעם איז עס נאך א נקודה ואלה המשפטים קומט דאך צו לערנען ס'איז דא א סדר פון גלגולים אסאך מאל זעהט מען א מענטש איז שטארק מצליח איז א כלי מפואר ער קען אסאך אויפטוהן, ער איז זיכער חשוב ביי די אייבישטער, דער אנדערע איז נישט אזוי מוצלח, איז נישט אזוי, האט נישט אזוי די כשרונות, האט נישט אזוי, קען זיך נישט אזוי צאמנעמען, וועט ער זאגן נע, ער איז נישט, ער איז נישט אזוי, ער איז נישט אזוי דאס, אבער עס איז דא דא געוויסע סודות און גילגולים פארוואס די אייבישטער האט איהם געגעבן די כוחות, איהם געגעבן די פעיגקייטן צו קענען אויפשטייגן טאקע און פאר די אנדערע ווייניגער, דאס אלעס האט געוויסע סיבות אין דעם אבער קיינער קען זיך נישט בויען אויף דעם, יעדער איינער האט זיך אין זיינע זאכן, זאכן וואס ער דארף זיך אויפבויען, וואס ער דארף מצליח זיין, און צו דינען די אייבערשטער, דאס האט נישט צו טון מיט מיט די כוחות וואס ער האט און די אלע זאכן, דאס איז אלעס א חלק פון די ואלה המשפטים, אז אז אפילו דער עבד עברי, דער וואס האט געגנבעט דער ערשטער, דער אייבערשטער זעהט א מענטש זאל ארויסהעלפן און נעמען די זאכן וואס זענען אביסל שוואך און דאך דארט מחזק זיין, נישט דווקא נעמען די זאכן וואס פארן גוט, נאר די זאכן וואס זענען אביסל שווער, אביסל שאקלדיג, דווקא דארט שפרינגען אריין, דאס איז די ערשטע, דאס איז די וויכטיגסטע ביי די אייבערשטער.